ס'איז ידוע, ערשטנס תצוה ז' אדר, וואס בכללות זאגט מען אז ס'איז ענינו באדר ראשון, ראה בפנים סעיף א, ממגן אברהם, לגבי א תענית, תענית פון ז' אדר, זאגט מען אז דאס איז אדר ראשון, און לקוטי שיחות חלק כ"ו איז א אריכות וועגן דעם. ס'איז ידוע אז ז' אדר יום פטירת משה רבינו פאלט אויס ברוב השנים בסמיכות צו פרשת תצוה, ווי שטייט אין ספרים די רמז אויף דעם אין פרשת תצוה אז משנולד משה איז דאס די איינציגע סדרה אין דער תורה נאך פרשת שמות, וואו עס ווערט ניט דערמאָנט משהס נאָמען, און דערין איז מרומז די הסתלקות פון משה'ן ז' אדר דאָס איז אין נאָמען פון דאָס איז פון מאור עיניים פון רבי נחום טשערנאָבילער, דאָס שטייט אין ספרים, אַז דאָס איז דער רמז אַז ס'פאַלט אויס אין פרשת תצוה, מען זעט איז דאָס די איינציקע אָרט אין דער תורה, וואו עס ווערט נישט דערמאנט משה'ס נאמען, ס'איז פארשטייט זיך פון ווען פון ווען משה איז געבוירן פרשת שמות. זאגט ער אין הארה צוויי ברענגט ער דאס פון מאור עיניים כמובן אין בזה סתירה להטעם שזה מפני שאמר משה מחני נא מספרך עס דאך שטייט דאך אין זיי, עס שטייט דאך אין זוהר, פארוואס איז די איינציגע פרשה פארוואס ווערט נישט דערמאנט משה דא, וויבאלד משה האט געזאגט לגבי דעם חטא העגל, אם תשא חטאתם איז גוט, ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת, און קללת חכם אפילו על תנאי, ממילא איז עס גלייך אין דער פרשה וואס איז פארבונדן בסמיכות צו פרשת כי תשא, פרשת עגל, אין פרשת תצוה ווערט נישט דערמאנט די אייבישטער'ס נאמען. זאגט ער, זאל מען נישט, כי עדיין טעמא בעי למה דווקא פרשת תצוה? איז ואדרבה לכאורה צריך להיות בפרשה שלאחר אמירת מחני נא, אמירת מחני נא איז דאך געווען אין פרשה כי תשא. אז ס'ווערט נישט דערמאנט אין פרשת תצוה איז נישט מודגש אז דאס איז מצד מחני נא, מה שאין כן וואס וואלט געווען גלייך נאך פרשת תצוה, נאך פרשת כי תשא איז מודגש אז דאס קומט מצד מחני נא, און מילא איז נישט קיין סתירה דער טעם וואס ער ברענגט אין מאור עיניים, דער רמז איז אויף דעם, וואס אין פרשת תצוה ווערט נישט דערמאנט דער אייבערשטער'ס נאמען, דאס איז דער רמז אויף פטירת משה, מיט דער טעם וואס שטייט אין זוהר. אז מצד דעם משה האט געזאגט מחני נא מספרך ווייל דאס איז נישט קיין טעם אויף פרשת תצוה ממילא וויבאלד דאס ממילא דארף מען אנקומען צום טעם מאור עינים וויבאלד דאס דאס איז די זמן וואס איז בסמיכות צו ז' אדר אז אלעמאל ז' אדר איז אין דער פרשה פטירת משה רבינו. יא. און דאס איז אויך מתאים מיט דעם וואס שטייט אין מגן אברהם, אז בשנה מעוברת כבשנה זו איז דער תענית ז' אדר באדר ראשון, ווארום ז' אדר ראשון דווקא איז בסביבות פון פרשת תצוה, נישט אדר שני. עס דארף מען פארשטיין ז' אדר איז אויך די טאג פון לידת משה ווי די גמרא זאגט הקדוש ברוך הוא יושב וממלא שנותם שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחודש לחודש היינט פארוואס איז ניט מרומז אין פרשת תצוה אויך לידתו של משה איז נאר מרומז די ענין פון פטירת משה דערפאר ווערט נישט דערמאנט זיין נאמען מה שאין כן לידת משה. ווערט נישט דערמאנט, ס'איז נישט מרומז ס'איז נישט דערמאנט הייסט עס ווערט נישט מרומז, זאגט ער דא אין הערה פינף, דאס איז מתאים מיט דעם וואס ס'שטייט אין מגן אברהם אין אורח חיים, ס'איז אין תשובות מהרי"ל, וכן אין תרומת הדשן. זאגט ער, דער מהרי"ל זאגט ער, דאף שמת באדר הסמוך לניסן, מתענים באדר ראשון. ס'איז דא א גרויסע גרויסע מחלוקת, א געוויסע שקלא וטריא באמת, ווען איז געווען פטירת משה און ווען איז געווען לידת משה. דא אין די דא איז אין די הערות איז דא כמה אסאך וועגן דעם, און ס'דא אין שפעטערע שיחות נאך מער. איז על כל פנים דא ברענגט ער ס'איז לויטן מהרי"ל קומט דאך אויס אז טאקע אף שמת באדר דאס וואס מ'מאכט עס אבער דאס וואס מתענין באדר ראשון איז קען גאר זיין אז ס'איז נישט געווען אין אדר ראשון אבער מגן אברהם ממשיך ועיין בילקוט יהושע דאיכא מאן דאמר שהיתה מעוברת ומת באדר ראשון און דאס איז פשוט א מחלוקת ווען איז געווען צי יענע שנה איז געווען א שנה מעוברת צי עס איז געווען א שנה פשוטה, און אפילו לויט דער דעה אז עס איז געווען שנה מעוברת איז אויכעט דא א שקלא וטריא, אבער על כל פנים דער מגן אברהם איז מכריע און דערפאר נעמט ער אן להלכה אז די תענית פון ז' אדר איז אדר ראשון ווייל משה מת בשנה מעוברת און אין אדר ראשון. ברענגט ער, ונצויין באחרונים דעות אלו שצריך להיות באדר שני, חכם צבי, שאילת יעב"ץ, דער יעב"ץ אין זיין סידור, דער חידא, חתם סופר, אסאך אסאך. זאגט ער אבער כבר כתבו בערוך השולחן, במשנה ברורה, אורחות חיים החדש, דנוהגים להתענות בראשון, והרי במדינות אלו היו רוב מנין דבני ישראל בדורם. א מאדנע לשון, פלא'דיגע לשון, ממילא איז דער רבי מכריע הייסט עס לויט דעם, לויט די דעות, אז אף על פי ס'איז דא אנדערע וואס האלטן אז ס'דארף זיין באדר שני, איז מכריע לויט די דעות אז ס'איז באדר ראשון. אז די תענית איז אין תענית אין אדר ראשון און אזוי איז פארבונדן מיט אסאך אסאך לגבי יארצייט איז אזוי איז מען אזוי די הכרעה בדרך כלל אז בשעת אז דער בת מצוה איז געווען בחדרה?
יא. דער והרי? נישט נאר די והרי דאכט זיך מיר די גאנצע ציון באחרונים געדענקט זיך מיר.

הרי במדינות אלו רוב מנין דבני ישראל בדורם הייסט דאס וויבאלד אז אין יענעם דור דאס הייסט אין זייערע דורות איז רוב בני ישראל זיין געווען אין די מדינה ס'איז געווען רוב בני ישראל לגבי לגבי די גאנצע וועלט וואס דאס איז כ'ווייס וואס דאס איז אין יוראפ צי כ'ווייס וועלכע וועלכע מדינות דארטן און במילא אז זיי האבן זיך אזוי געפירט רוב בני ישראל וואס ס'איז דאס וואס די ערוך השולחן משנה ברורה אורחות חיים וואס זיי זאגן אז מען פירט זיך, ווער פירט זיך להתענות בראשון ס'איז כאילו דאס זאגן אז רוב בני ישראל אין יענע תקופה האבן זיך געפירט א פאסטן ביי די בבא ראשון איז על דרך ווי דאס זאגן א זאך וואס איז נתפשט געווארן ברוב ישראל א זאך וואס איז נתפשט געווארן בכל ישראל אז אזוי פירט מען זיך. איז עס על דרך ווי דארטן זאגט מען עס איז לגבי א גזירה, לגבי א תקנה, און דא איז אויכעט לגבי א מנהג, וויבאלד עס איז נתפשט געווארן ברוב ישראל, איז אזוי כאפט עס איז די הכרעה, אזוי קוקט אויס, אזוי קוקט אויס לערנט דער רבי, ווייל עס איז דאך נישט עפעס, מען זאגט דאך דאס נישט ווייל זיי זענען ס'רוב, גדול במנין, בחכמה ובמנין, לגבי דער חכם צבי, לגבי דעם חידא, לגבי דער חתם סופר, פאסט דאך נישט צו זאגן, נאר מצד דעם וואס דאס איז אזוי געווען דער אזוי האט מען זיך געפירט בפועל אין התפשטות ברוב ישראל יעמאלט איז להתענות בראשון און דאס איז אפילו כאילו דאס זאגן אז ס'איז דאס אפילו מכריע אפילו לגבי גדולי הפוסקים פון פריערדיגע דורות. איז על כל פנים וואס הייסט דא איז דער רבי אלץ נוטה אז ווען איז דער ענין פון דער עיקר ענין פון ז' אדר איז באדר ראשון סיי ווי מען זאל נאר נישט לערנען סיי אדער מען זאל לערנען ווי טאקע די מגן אברהם זאגט אז מען פירט אז לפועל מ'איז מכריע אז מ'איז באדר ראשון ווייל יענעם יאר איז געווען באדר ראשון בכל אופן מצד די אזוי פירט מען זיך די תענית פון אדר די תענית איז געווען בראשון איז דער עיקר ענין פון ז' אדר איז באדר ראשון איז פרעגט די רבי דארף מען פארשטיין ז' אדר איז דאך די טאג פון לידת משה די גמרא זאגט דארט אין מגילה.

שאילת יעב"ץ זאגט דלמאן דאמר זה כן צריך לומר כן צריך להיות במיתתו שנפטר בז' אדר הראשון שהקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים און מילא נעמט מען אן אז פונקט ווי ס'איז געווען אז מ'זאגט לויט די דעות לויט דער דעה אין סוטה אז ער איז געבארן געווארן אדר ראשון דארף מען זאגן אויכעט אז די פטירה איז געווען אדר ראשון מצד הקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים דערפאר צייכנט ער עס דא אויף נומבער אייט. און דאס איז שטארקערע סמוכים צו דעם אז דער גאנצער ענין פון ז' אדר איז איז באדר ראשון מיט דערווייל וואס מיר לערנען דאס אויס מצד דעם ענין פון פטירת משה, הסתלקות משה, איז דערפאר איז די שאלה פארוואס איז נישט מרומז אין פרשת תצוה אויך לידתו של משה. וואס מצד הקדוש ברוך הוא יושב איז ענין לידת משה באדר ראשון? אדרבה אפשר דארף מען דוקא א גאנץ יאר. ניין איך זאג למאן דאמר אז ס'איז נולד בז' אדר ראשון איז דאס הייסט מ'עט זאגן פרעגסט אזוי איז לגבי מ'זאגט א שנה מעוברת ס'הייסט מ'זאגט א נדר צו עפעס ער זאגט אויף א יאר און אז בשעת ס'איז א שנה מעוברת ס'רעכנט דארף מען אריין רעכענען דעם שנה דעם גאנצן יאר דאס פרעגסטו איז נישט נאר אבער אזוי זאגט ער, לגבי אסאך דינים איז דאך דא אז מען זאגט דאך אז אז ס'איז נתעבר געווארן איז נתעבר געווארן פאר אים הייסט דאס און מען דארף עס דארפן גאנצן יאר אבער אזוי זאגט ער וואס פרעגן אז פרעגסט אבער שאילת יעב"ץ אזוי זאגט ער באלד זען ווי ער לערנט ווי דער רבי לערנט אין סיקסטי טרי. אבער כ'האב נישט פארשטאנען איז די איז די פטירה באדר ראשון יא. פארקערט, ער זאגט פארקערט, ער זאגט וויבאלד אז די תולדה איז באדר ראשון דארף מען זאגן אויכעט אז די פטירה איז באדר ראשון. און וויבאלד ס'איז געווען א עיבור יאר ווען משה איז געבארן געווארן איז דארף עס זיין די זעלבע יאר. זעלבע חודש זעלבע אדר. ער פרעגט אז ווייל ס'איז דא אין אסאך הלכות איז דא אז בשעת למשל מען זאגט אויף א יאר למשל ער פארקויפט אים ס'איז לגבי בתי ערי חומה לגבי כמה עניינים איז אויב ס'איז נתעבר געווארן די שנה רעכנט מען ס'איז לגבי נדרים לגבי אסאך זאכן רעכנט מען דעם גאנצן יאר

בפשטות קען מען זאגן אין סעיף ב' אז אויך לידת משה איז מרומז אין דער סדרה, ווי אזוי איז עס לידת משה אין דעם וואס דער נאמען פון דער סדרה איז ואתה תצווה. וואס הייסט ואתה תצווה? וואס דאס גייט אויף משה רבינו, ואתה תצווה אז משה רבינו זאל אנזאגן. און וויבאלד אז די שם הסדרה איז מרמז אויפן תוכן פון די גאנצע סדרה, קומט אויס אז אין דער גאנצער סדרה איז מרומז דער ענין פון לידת משה. דאס הייסט מיט דעם וואס די סדרה ווערט אנגערופן ואתה תצוה און ואתה גייט אויף משה, הייסט דאס איז וואס איז די גאנצע וואס איז דער נאמען פון די סדרה? ערשטנס אין דעם אנפאנג סדרה איז מרומז משה רבינו אז.

זאגט אפילו לויט די דעות און לויט מנהג ישראל און ווי גערעדט ווי געדרוקט אין חומשים אז זי ווערט אנגערופן תצווה נישט ואתה תצווה איז דאס איז דאס דאך לשון יחיד ולנוכח בהמשך צו וידבר השם אל משה לאמר שבתחילת הענין און אויך גלייך נאך תצווה אהרן אחיך הייסט עס אין די ווארט תצווה מיינט אויכעט משה רבינו איז דא איז אפילו נישט נוגע צו מדגיש זיין ווי דער רבי רעדט אין די מאמרים וואס איז די שאלה וואס רעדט וידבר השם צו את בני ישראל ס'איז אז מ'זאגט ואתה תצוה איז דאך מער מודגש אז ס'רעדט זיך דאס אט אבער אפילו מ'זאגט תצוה איז אויכעט מרומז און ס'איז מודגש אז מ'רעדט וועגן משה וואס הייסט מ'רעדט וועגן משה איז דא הערט זיך אן אויך ס'רעדט וועגן משה'ן נישט ווי משה איז נישטא נאר ווי משה איז יא דא און נישט נאר ווי משה איז יא דא אז דאס איז די נאמען פון די סדרה די סדרה זאגט אז משה איז דער וואס איז מצווה וואס הייסט אין אנדערע ווערטער דאס הייסט אז דא הייבט זיך אן דער ענין די גאנצע סדרה זאגט דא ווי משה זאגט זיך דא ארויס וואס הייסט משה זאגט זיך דא ארויס אין פועל ממש הייסט דאס דאס איז מרמז אויף לידת משה. וואו ברענגט ער ואתה תצוה? ברענגט ער אין הערה ניין במגילה כ"ט סוף עמוד ב', חל להיות בואתה תצוה. רופט ער אן די פרשה ואתה תצוה. אבער ושם יש לדחוק שהכוונה להתחלת קריאת היום. לאו דווקא אז דאס איז דער נאמען פון די סדרה, עס מיינט חל להיות, דאס רעדט זיך דאך ביי פרשת שקלים דאכט זיך מיר אז אויב איז חל להיות פרשת שקלים אין. און ווען מען הייבט אן לערנען ואתה תצוה דארף מען טון אזוי און אזוי, אבער בזהר חלק ג' שם מפורש למדכר בפרשת ואתה תצוה, זאגט ער בפירוש דעם לשון בפרשת ואתה תצוה, וכן אין בזהר חדש שם ברוב הדפוסים ואיהו פרשת ואתה תצוה, נישט אין אלע דפוסים אבער אין אנדערע דפוסים זעט מען דאך אז די פרשה ווערט טאקע אנגערופן ואתה תצוה, סיי ביידע ערטער אין זוהר, און מ'קען זאגן אויכעט אין מגילה אויכעט. איז אז איך זאג די פרשה ואתה תצוה איז מ'רעדט דא ואתה דא איז משה הערט זיך אן משה. וכן הוא בסדר תפילות להרמב ם, הלכות תפילה פרק י ג הלכה ב, אבל ראה לקוטי שיחות חלק ז, דארטן איז א גאנצע שקלא וטריא, אויב אין רמב ם, אויב דאס מיינט מען די נאמען פון די פרשה מיט די רמב ם, אדער עס מיינט נאר אין התחלת הקריאה, ובכמה מקומות בפירוש רש י, זאגט ער כבר פירשתי בואתה תצוה, זאגט רש י עטליכע מאל, זעט מען אז רש י זאגט אז די נאמען איז ואתה תצוה, און דאס איז א חידוש'דיגע זאך, ווייל אין די שיחה פון לך לך איז ברענגט דאך דער רבי פלפל'ט זיך דער רבי זייער שטארק גלייך אין אנהייב אז אף על פי יא, אז אף על פי אז אלע שמות המסכתות איז ווייס מען אז ס'איז שמות על פי תורה זיי ווערן אלע דערמאנט אין גמרא, אבער שמות הפרשה איז נישט ברור ווייל עס ווערט נישט צופיל דערמאנט אין גמרא, און נישט נאר נישט צופיל דערמאנט און אסאך מאל וואס עס ווערט למשל אין מגילה איז נישט קלאר אז דאס רעדט זיך וועגן די נאמען פון די פרשה, דאס איז התחלת הקריאה.

דערפאר זאגט ער זאגט ואתה תצוה ווייל דאס גייט אויף משה רבינו זיכער גייט צו משה זאגט ער אינטערעסאנטע זאך ברענגט ער פון חידא אין הערה צען להעיר מחומת אנך להחידא ריש פרשתנו ולכבוד משה רבינו עליו השלום נאמר פרשה זו בלשון הזה ואתה תצוה וואס איז לכבוד משה רבינו? מצד כבוד משה רבינו, דאס איז דער ענין פון דאס איז דער ענין פון לידת משה. עיין שם, לקוטי שיחות, חלק ב', חלק כ א, חלק כ ו, דארטן רעדט זיך דאך אלץ אז דארטן איז ער דאך מתעוות קאכט זיך מיט די עניינים, אז וואס איז די טייטש ואתה תצוה? דער נאמען ווערט נישט דערמאנט, אבער דער עצם פון משה איז דא. ואתה איז דער עצם פון משה און אפילו מער ווי דער נאמען. דאס וואס איז גייט אויף משה רבינו, און דאס איז דער עצם פון משה, דאס איז דאס איז דער התחלת מציאות פון משה לידת משה, העכער ווי דער גילוי פון משה, העכער ווי די שם פון משה. אז דו גייסט זאגן אז די גאנצע סדרה, אז די תוכן פון די גאנצע סדרה איז לידת משה. וואס וויל ער? וואס פרעגט ער? ווייס איך. פאר וואו איז מרומז? פאר וואס איז נישט מרומז אין פרשת ואתה תצוה לידתו של משה? איז פונקט ווי דו זאגסט למשל לגבי פטירת משה, זאגסטו פרשת תצוה זאגט ארויס אז דאס איז די וואך וואס משה איז נסתלק געווארן, ווייל די גאנצע פרשה ווערט נישט דערמאנט משה. דאס איז נישט עפעס אז עס ווערט נישט דערמאנט אין א פסוק, א גאנצע פרשה ווערט נישט דערמאנט ווייל דאס איז די פרשה וואס משה איז נסתלק געווארן, איז על דרך זה בשעת איך וויל זאגן אז עס איז מרומז לידת משה, זאגסט אז עס איז די פרשה זאגט עס ארויס, וויבאלד אז דאס איז די נאמען פון די פרשה זאגסט ואתה תצוה, קומט אויס די גאנצע סדרה זאגט משה. די גאנצע סדרה איז מרמז אויף דעם ענין פון משה, ס'איז נישט נו, איך זאג, ס'איז א רמז ואתה תצוה, ואתה תצוה גייט אויף משה, גוט, ואתה תצוה, גוט, דאס ברענגט נישט ארויס עפעס אז דאס זאגט ארויס די סדרה, אז איך זאג אז דאס איז די נאמען פון די סדרה, איז פונקט ווי די פטירה זאגסטו, די גאנצע סדרה זאגט ארויס מיט דעם וואס ס'ווערט נישט דערמאנט, די גאנצע סדרה זאגט ארויס אז דאס איז די נאמען אתה תצוה, אז דא הערט זיך אן משה.

מה שאין כן פרשת כי תשא, נשא ועוד, אף שהכוונה למשה, אין בזה הדגשה דיתור התיבה ואתה תצווה. איז דאס נאר לויט. לויט די ערשטע פערעגרעף, ריכטיג. לויט די ערשטע פערעגרעף. ס'איז דאך כי תשא. דא איז דא כאילו דא א איבעריגער ווארט ואתה תצוה, ווייסט איך אין די אלע אין די מיין מיין מיין מיין ואתה תצוה האט מען דאך די שאלה, וואס שטייט נישט צו את בני, אומעטום שטייט צו את בני ישראל, דאס זאגט מען ס'א איבעריגע ווארט, איז דער איבעריגע ווארט זאגט, דאס רעדט מען וועגן דעם עצם פון משה. זאגסט אף על פי אז אסאך פרשה'ס האט דער אייבערשטער געזאגט בשעת דו וועסט טון דאס, אבער גוט איז די ציווי צו משה ער זאל טון דאס, אבער ס'איז נישטא א איבעריגע ווארט וואס זאגט מען רעדט וועגן משה'ן, און דאס איז דער נאמען פון די פרשה. מ'דארף אבער פארשטיין ווי שטימען ביידע רמזים אויף, פון איין זייט איז אין דער סדרה ווערט אינגאנצן ניט דערמאנט משה'ס נאמען, וואס ווייזט אז אין דער סדרה איז ניטא עניינו של משה, פון דער צווייטער זייט איז יעדער ווארט פון דער סדרה הייסט א ווארט פון פרשת ואתה תצוה וואס גייט אויף משה, איך זאג וואו שטייט דארט דער ענין צו בגדי כהונה מצוה, וואו שטייט דאס אין פרשת ואתה תצוה, ס'הייסט יעדער ווארט פון דער פרשה זאגט זאגט משה רבינו אז דאס שטייט אין ואתה תצוה, דאס הייסט דאס שטייט אין דער פרשה וואס מען רעדט, וואס משה רעדט, וואס משה איז מצווה. איז איז די ערשטע פערעגרעף האט מען נישט, איז האט מען די הכרעה אז בכלל זיין אדר גייט אויף זיין אדר ראשון, בפרט לויט רוב דעות, ווי דער רבי מכריע איז, מגן אברהם וכיוצא בזה, כאטש איז דא א געוויסע מחלוקת בנוגע פטירת משה, אבער דאס וואס מען פירט זיך פטירת משה אלס יום תענית זאגט מען עס באדר ראשון בשעת א שנה מעוברת. די שאלה איז פארוואס איז נישטא און מען דערפאר איז דאס פארבונדען מיט פרשת תצוה, ווייל אין פרשת תצוה איז די איינציגע סדרה וואס ווערט נישט דערמאנט משה'ס נאמען, דאס איז דער מאור עינים. די שאלה איז פארוואס איז נישט מרומז אויכעט וויבאלד אז הקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים פארוואס נישט מרומז אויכעט אז אין פרשת תצוה לידת משה זאגט אין פשטות קען מען זאגן ס'יא מרומז ווייל די גאנצע פרשה זאגט משה די שאלה איז אבער ווי שטימט ביידע זאכן צוזאמען צו יעדער ווארט די גאנצע סדרה זאגט אז משה איז געשטארבן און די גאנצע סדרה זאגט אז משה איז געבארן געווארן פארשטיין בהקדם לבאר ענין התענית פון זיין אדר. לכאורה דארף מען פארשטיין פארוואס האט מען קובע געווען ז' אדר בלויז אלס יום תענית מצד מיתת משה, אזוי שטייט אין טור ושולחן ערוך, מען געפינט אויך אין גמרא, גמרא אין נזיר זאגט די שאלה וועגן איינעם וואס זאגט כמשה בשבעה באדר, וואס טוט ער בשעת ער זאגט הריני כמשה בשבעה באדר, איז א שאלה אין גמרא וואס מיינט ער, צי דאס איז אן ענין פון קבלת נזירות, אדער ניט? תוספות איז מסביר וואס איז די שאלה, אויב ער הייסט ער האט מקבל געווען נזירות צי נישט, מיט וואס באשטייט די שאלה? זאגט תוספות דארטן אז ביום היוולדו דהיינו בז' אדר שמחו שמחה גדולה וביום מותו כו' איז רבו נודר בנדר ורבו נזירים בישראל מחמת צער והוא אומר בסתם אהא אהא כמשה בשבעה באדר היינו כמו שהיה בדורו של משה בז' באדר ביום מותו ונזירות קיבל עליה או כיום היוולדו קאמר ושמחה קיבל עליה בשעת ער זאגט אהא איך וויל זיין אזוי ווי משה בשבעה באדר וואס האט ער געמיינט? צי ער האט געמיינט ס'איז אינטערעסאנט אין תוספות תוספות הייבט אן פון איין זייט הייבט ער אן מיט די שאלה פון דעם יום היוולדו, יום היוולדו ז' אדר, יעמאלט איז געווען שמחו שמחה גדולה, דערנאך איז געווען אבער ביום פטירתו, איז דעמאלט יום מותו האט מען אסאך האבן אנגענומען אויף זיך א נדר און נזירות מצד צער, אבער בשעת ער הייבט אן די שאלה זאגט ער היינו כמו שהיה בדורו של משה בז' באדר ביום מותו, די שאלה איז צי מען האט מקבל געווען נזירות, ווייל יעמאלט האט מען מקבל געווען נזירות מצד דעם צער, או כיום היוולדו קאמר ושמחה קיבל עליה. זעהט מען דאך. איך זאג בפשטות כאפט עס ווייל דא איז דאך א סוגיא פון נזירות. די גמרא אין נזיר איז דאך א סוגיא פון נזירות ובמילא ווי הייבט אן תוספות ווי הייבט ער אן? ער הייבט אן צי ער האט מקבל געווען נזירות צי ער האט נישט מקבל געווען נזירות אבער על כל פנים איך זעה אז ביידע עניינים זעהט מען דאך אז ז' אדר איז געווען אויך א יום שמחה. היינט פארוואס איז ער נקבע געווארן בלויז אלס יום תענית אין שולחן ערוך אין הלכה געפינט מען נישט אז זאל עפעס טון און זאל נקבע געווערן ז' אדר אלס א יום שמחה מצד הולדת משה, בפועל אין טור ושולחן ערוך איז די הלכה אז ז' אדר איז א יום פטירת הצדיק און יעמאלט איז א יום תענית. אז ז' אדר איז געווען אויך א יום שמחה א, ברענגט ער אין הערה זעכצן, להעיר שמצינו שמחה ביום הולדת יצחק זמן רב אחר פטירתו, הייסט לכאורה וואלט מען געקענט זאגן, הייסט לויט תוספות קומט אויס אזוי, ס'דא ביום היוולדו איז ז' אדר שמחו שמחה גדולה, אבער ביום מותו איז רבו נודר בנדר, איז בפשטות וואלט מען געלערנט, הייסט דאס, ווען ער וואלט געזאגט ביום הו. כמשה בשבעה באדר פאר פטירת משה איז פשוט אז גייט אויף אז גייט ביי יום הולדת ס'איז א יום שמחה אבער וויבאלד יעצט איז דאך שוין נאך פטירתו און יעמאלט איז עס געווארן א יום של צער און מ'האט מקבל געווען נזירות און פארוואס זאל זיין די סברה אז זאל זיין ווי יום שמחה זאגט ער דערפאר ברענגט ער אין הארה זעכצן מען געפינט שמחה ביום הולדת יצחק זמן רב פטירתו ועד שחשב הקדוש ברוך הוא לערב שמחת המשכן בשמחת היום שנולד בו יצחק אבינו. אויף מאכן עס ראש חודש ניסן, כאטש אז די משכן איז שוין געפארטיגט געווארן אסאך פריער, זעט מען דאך אז ס'איז איך רעכן א יום שמחה מצד יום הולדת אפילו לאחר פטירתו, איז שייך עס צו זאגן איז מילא אויכעט יעצט, איז נישט נאר יעצט איז שוין לאחר וויבאלד אז יעצט איז שוין לאחר וואס משה איז נסתלק געווארן זיין אדר יעצט איז עס א יום תענית, ס'איז אין תוספות זאגט ער וואס איז געווען ביום היוולדו. אבער יעצטער איז עס נישט קיין שמחה, די שאלה איז בשעת ער האט געזאגט כמשה בשבעה באדר וואס האט ער געמיינט, צו ער האט געמיינט יענעם טאג, צו ער האט געמיינט דעם טאג פון זיין אדר ביום פטירתו, אבער וואו זעט מען אזא מין סארט ענין אז אויכעט לאחר פטירתו זאל יום היוולדו גערעכנט ווערן אלס א יום שמחה, דאס איז שוין בטל געווארן, כ'מיין בטל געווארן, איז יעצט איז עס שוין א ענין וואס איז שוין לאחר פטירתו, זאגט ער דאס זעט מען, זעט מען ביי יצחק בפירוש.

און דאס איז אויף ריבלי ארטער איז דאך דא כדאג גיט דא דאס טוט מיט זיך מיט דאך האבן דאכט זיך מיט די גאנצע ענין פון יום הולדת דער שיחה דער שיחה און שפעטדיגע שיחה איז דא זייער אסאך שיחה צו מען פראוועט א יום הולדת באמת דער גאנ אקעי מ'וועט קומען דא דא גופא זעט מען דאך אז מען פראוועט יא יום הולדת און נישט נאר סתם א יום הולדת, א יום הולדת פון, א יום הולדת פון משה רבינו, און נישט סתם א יום הולדת פון משה רבינו, די יום הולדת פון משה רבינו וואס ער האט געמיינט אז ס'איז זיין אדר אז ס'איז פטירתו מ'קען נישט זאגן אז די ספק אין גמרא איז צי ער האט געמיינט זיין אדר ווי דאס איז לאחר מיתת משה און ער האט מקבל געווען נזירות אדער ער האט געמיינט זיין אדר בחיי משה בעלמא דין דאס הייסט דאך און דא איז זאגט מען דאך קלאר ווי נישט ווי מיר געלערנט אויב דער רבי איז דא שולל דאס, מען קען נישט זאגן אז וואס איז די ספק אין גמרא צי ער האט געמיינט זיין אדר לאחר מיתת משה און דעמאלט מיינט מען זיכער מקבל געווען נזירות אדער מ'וועט זאגן ער האט געמיינט זיין אדר בחיי משה בעלמא דין וואס דעמאלט איז עס געווען א יום שמחה מצד לידתו אבער איצטער איז דער טאג לכל הדעות יום תענית. קען מען ניט זאָגן, ס'איז זיך נישט ווי ס'איז ווי מיר גערעדט, וואָרום בנדרים הולך אחר לשון בני אדם, ובלשון בני אדם, אויב אַ מענטש זאָגט זיין אדר אַ זמן רב לאחר מיתת משה, מיינט ער געוויס ווי דאָס איז בזמן אמירה לאחר מיתתו, ואף על פי כן איז דאָ אַ סברה אַז ער מיינט אַ יום שמחה. דא איז די רבי טאקע שולל ווי מ'האט געזאגט. ס'איז דא נישט די שאלה איז צו ער האט געמיינט ז' אדר לאחר מיתתו יעמלט איז זיכער נזירות אדער ער האט געמיינט פסוק בחיי משה יעמלט איז דאך פשוט אז דער טאג איז לכל הדעות א יום תענית יע וויבאלד אז יעצט איז לאחר לאחר פטירתו זאגט וויבאלד דערום זאגט מען לאחר לשון בני אדם לשון בני אדם בשעת ער זאגט ז' אדר רעדט מען נישט וועגן ז' אדר וואס איז געווען יענע הונדערט צוואַנציק יאר וואס משה האט געלעבט, ער רעדט יעצט ז' אדר יעצט וואס דאס לאחר מיתת משה ער רעדט דאך אין זמן אמירה דאס רעדט לאחר מיתתו פון דעסטוועגן איז דא א סברא אז ער מיינט א יום שמחה. זעסטו דא איז א דאס איז די שאקעווע טעאריע דא. דא זאגט ער אין הערה זיבעצן. אדער ער האט געמיינט ז' אדר בחיי משה בעלמא דין וואס דעמאלט איז דאס געווען א יום שמחה מצד לידתו כדמשמע לכאורה מלשון התוספות ווי מיר האבן געלערנט בפשטות לשון התוספות דביום הוולדו דהיינו בז' אדר עשו שמחה גדולה אז עס בפשטות וואלט מען אזוי טאקע געלערנט ער מיינט נישט יעצט צי ז' אדר יעצט מיינט ער איז דאס א יום שמחה אז לכולי עלמא איז פשוט נישט געזעהן יעצט איז לכולי עלמא א יום תענית די שאלה איז אויב ער האט געמיינט ווי ז' אדר בחיי משה אזוי משמע אין שיטה מקובצת בשם הרב עזריאל ביום שנולד משה דאכל ושתה וכדו' ווי ער זאגט בפירוש אין שולי הגליון כפי שמפורש בזה שמת שאין כוונתו לז' אדר עתה לאחר מיתת משה כי אם ביום מותו בז' באדר, מסתמא רבים נדרו בנדר ורבו נזירים בישראל, ועל דרך זה בפירוש הרא"ש ביום שנפטר וכן בשיטה מקובצת שם בשם הרב עזריאל, דאס הייסט איז פון די מש פשטות הלשון איז משמע אז מען רעדט דא טאקע וועגן צו וועגן וועלכן טאג ער רעדט, ער רעדט נישט יעצט וואס ז' אדר איז יעצט, בשעת ער זאגט אה איך וועל זיין ווי משה בשבעה אדר, וועלכע שבעה אדר האט ער גערעדט? ער רעדט מיר ס'איז דא רעדט מען אפילו נישט צו עס רעדט זיך יעצט, צו עס רעדט זיך ווען משה האט געלעבט, צו עס רעדט זיך וועלכע ז' אדר, צו דער ז' אדר דער טאג וואס ער איז געבארן געווארן, צו דער ז' אדר וואס איז די טאג וואס ער איז נפטר געווארן. איז אזוי איז פשטות לשון התוספות, דביום הוולדו בז' אדר שמחה גדולה, מען רעדט נישט וואס איז געווען שפעטער, רעדט וואס האט ער געמיינט, ער איז אזוי ווי משה בז' אדר איז קלערט ער צו עס מיינט שמחה ווייל די טאג וואס ער איז געבארן געווארן איז א יום שמחה, אדער מען רעדט ביום ש אדער צו מען רעדט די טאג וואס ער נסתלק געווארן וואס דאס איז געווען א יום פון צער און א יום וואס מען איז מקבל געווען נזירות. וצריך עיון קצת, הרי די שאלה איז, דאס איז א שאלה, אויב מען זאל לערנען ווי מען לערנט בפשטות, אז דאס איז ווי דער לשון בפשטות פון לשון התוס' און שיטה מקובצת דא לערנט ער, אז מען רעדט דער טאג וואס ער איז געבארן געווארן, הרי ותצפנהו ג' ירחים, מי ידע אשר ישמח, לבד עמרם ובני ביתו. ולכאורה דוחק לומר שלהם כיוון באמרו כמשה בז' באדר ואולי אויב ס'הייסט מיר זאגן אזוי אז וואס איז די טייטש כמשה בז' באדר אזוי ווי עמרם און יוכבד זיי האבן געפרייט זיינען געווען זייער צופרידן און במילא דאס מיינט ער כמשה בז' באדר ער האט ער האט מקבל געווען שמחה איז אויף דעם זאגט דער רבי לכאורה דוחק לומר און ער פארענטפערט אולי ותצפנהו רק מהמצרים ווי אזוי גייט עס ווייס איך נישט וואס הייסט מצרים און אלע אידן האבן און כ'מיין אלע אידן און אידן האבן געוואוסט אז ער איז געבוירן געווארן ס'איז שווער צו פארשטיין אבער אבער אזוי על כל פנים דאס על כל פנים דאס. דאס גייט ער דאך, דאס איז אין די הוה אמינא וואס דער רבי איז שולל, מ'קען נישט זאגן די ספק הגמרא צו ער דאס וואס אזוי איז משמע פון לשון התוספות און פון שיטת גמ' שימעון ר' זיע און פון משמע אסאך ערטער אז מ'רעדט נישט מ'רעדט יעצט וואס איז דער מצב וואס ז' אדר יעצט מ'רעדט יעצט בשעת ער זאגט כמשה בז' באדר צו ער מיינט דער טאג וואס ער איז געבארן געווארן צו ער מיינט די טאג וואס ער נסתלק געווארן איז אויף דעם איז דער רבי שולל און זאגט ניין בנדרים וויבאלד בנדרים הלך אחר לשון בני אדם ובלשון בני אדם אויב א מענטש זאגט ז' אדר הרי לאחר מות משה מיינט ער געוויס בזמן וואס ער אין דער זמן וואס ער זאגט עס און אף על פי כן איז דא א סברא אז ער מיינט יום שמחה און ער זאגט קלאר אין הארה נײַנצן ואף על פי כן איז דא א סברא אז ער מיינט א יום בפירוש הראש ועל דרך זה בתוספות ראש ובשיטה מקובצת נזיר אזוי מפורש שהרי גם בז' באדר נולד וכמו כן הוא יום משתה ושמחה, זאגט ער נישט אז אז שהרי בז' נולד און דעמאלט איז געווען א יום משתה ושמחה, שהרי בז' גם נולד וכמו כן הוא יום משתה ושמחה, נישט צו ער וואס האט ער געמיינט מצד דעם וואס דעמאלט איז געווען א יום דעמאלט איז געווען א יום משתה ושמחה, ס'איז הוא בלשון הוה יום משתה ושמחה, על דרך זה בשיטה לחכמי איוורא נזיר שם והוה יום משתה ושמחה, נישט וואס יעמאלט איז געווען. דא ברענגט ער אויף יענע סברא אז ער מיינט א יום שמחה במאירי נזיר שם הן שיכוון לומר כמשה שמת בו ולא שתה יין בכל אותו היום כלומר שיום מותו ודאי לא נתעסק בצרכי גופו כלל. דאס איז דאך אינטערסאנט דער מאירי.
וואס הייסט?
אנדערע זענען מדייק אין די לשון פון משה. איז דא א סברה אז ער מיינט א יום איז, וואס הייסט ער מיינט נישט יע וואס ווי ביי משה'ן ש הן שיכוון לומר כמשה משה שמת בו אין דעם טאג, טאקע די לשון כמשה בשבעה באדר, ווי נישט ווי לידת משה, נאר ווי משה. משה וואס די טאג וואס משה איז נסתלק געווארן האט ער אויך נישט געטרונקען קיין וויין די גאנצע טאג, דאס הייסט סיי ווי סיי איז וודאי זיך נישט פארנומען בצרכי גופו, און מצד דעם זאל מען טראכטן אז ער האט מקבל געווען נזירות, פונקט ווי משה איז יענעם טאג נישט געטרונקען קיין וויין געטון הנהגה פון נזירות, ועל פי זה הרי לכאורה יש לומר גם לאידך, שכוונתו כמשה בשבעה באדר כמו שמצינו ששמח משה ביום מותו ועפ"ז יש לזה הוכחה שכוונתו כמשה בשבעה באדר כמו שמצינו ששמח משה ביום מותו, העט מען זאגן כמשה בשבעה באדר מיינט נישט די יום די יום וואס לידת משה נאר צו משה אין משה'ס פטירה אין זיין טאג די טאג וואס ער איז נסתלק געווארן צוויי זאכן ס'דא וואס ער האט לא שתה יין, ער האט זיך נישט פארנומען בצרכי גופו, דאס איז מצד עבודת הנזירות, און נאך איז דא דאך א מפורש'ע רש"י, אז אותו היום האט משה געווען זייער צופרידן בשעת מ'איז געקומען מאנען, אידן זענען געקומען מאנען, זאגן פארוואס גיבסטו די א געגעבן לוויים די תורה, וואס גיבסטו די לוויים וואס אתה משליט, און וואס מיר זענען מיר ווילן אויך די תורה, איז אותו היום איז משה האט זיך אזוי צופרידן געווען זייער זייער צופרידן, א. איז בשעת ער זאגט משה, ס'הייסט מיינט ער צו וואס משה האט געטון אין יום פטירתו, צי דער ענין וואס ער האט נישט געטרונקען קיין וויין יעמאלט נזירות, איז נישט אסור, אדער וואס משה איז געווען צופרידן ביום פטירתו, אזוי וואלט מען געקענט לערנען לויטן די מהרי ד. בכלל מען רעדט נישט וועגן די לידה.
רעדט מען נישט רעדט מען נישט וועגן לידה בכלל, און מען רעדט נישט וואס אנדערע האבן געטון, מען רעדט וואס משה אליין, כמשה ווייס וואס איז ווי משה האט זיך געפירט זאגט ער, איז מילא זאגט די רבי ניין, אבל אינו כי שמחת משה אז היה מזה שאמרו בני ישראל אף אנו עמדנו בסיני. דאס איז דאך דאס איז די לשון רש"י, אז זיי זענען געקומען טענה'ן צו משה וואס גיבסטו דו וואס דארפסטו משה דו בני לוי נאר זיי האבן געגעבן תורה, מיר זענען אויך געשטאנען ביי סיני און אויך באקומען די תורה, און משה איז געווען זייער צופרידן, אה, זעט די אידן ווילן זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן מיט תורה. במילא. ופשיטא שאין מקום לומר שיהיה יום ז' באדר יום שמחה לכל הדורות מפני שאז אמרו בני ישראל. אקעי. כמו ש. משה איז טאקע געווען בשמחה יעמאלט ווייל אידן האבן געזאגט עפעס, אידן האבן געזאגט, נישט עפעס, אידן האבן געזאגט אף אנו עמדנו בסיני, כמו שלא נקבע יום שמחה ביום דויחן ישראל נגד ההר, כשנדבו דים והותר למשכן בב' הימים, כמה וכמה עניינים וואס איז משה געווען זייער צופרידן וואס אידן האבן זיך געפירט ווי עס דארף צו זיין, ויחן ישראל נגד ההר, בשעת מ'האט געוואלט מנדב געווען פארן משכן און מנדב געווען דים והותר כאטש לכאורה איך זעה איך געדענק נישט אז דארטן זאל שטיין אז משה היה שמח אבער על כל פנים דאס הייסט אידן האבן געטון א מעשה גאר א גוטע מעשה ווען מ'זעט אז זיי האבן געוואלט פארבינדן זיך מיטן אייבערשטן זעט מען נישט אז מ'זאל צוליב דעם זאל מען מאכן א יום שמחה פאר עצות עד

דאס זאל מבטל זיין די צער וואס דעמאלטס איז געשטארבן, צו די שמחה וועגט איבער דעם צער. בנוגע לכל הדעות. בנוגע לכל הדעות. בסגנון אחר, הצער שמת קשור בז' אדר. מה שאין כן אמירת בני ישראל הנ"ל הרי זה גילוי מעמדם שהם דבקים וחפצים במקום, ופשוט. כ'ווייס נישט וואס איז פשוט, כ'ווייס נישט וואס איז פשוט, ס'הייסט וואס, מיר דארפן קלערן ווי, דאס הייסט, דאס איז נישט פארבונדן מיטן כאטש ווי דער לויטן מאירי לערנט מען כמשה בז' באדר און מיינט צו זאגן ווי משה די שאלה איז וועלכער ענין פון משה איז געווען וואס משה האט געווען בז' באדר צי דאס וואס איז לא שתה יין צי דאס וואס איז געווען שמח דער שמחה זיינע וואס איז געווען שמח מצד דעם וואס אידן האבן געזאגט, איז איז סוף כל סוף איז דאס א יום צער, ער האט דאך נישט געוואלט שטארבן.
עס קען נישט ווירקן אז אויף א נזיר בכל הדרך.
אז נישט ווירקן אז א א מענטש זאגט אהא כמשה זאל ער מיינען מיינען דאס וואס משה איז יעמאלט געווען, דאס איז א טאג וואס איז עס א טאג? דאס איז א טאג פון וואס משה איז געווען בשמחה, בשעת אז דו זאגסט דאס איז א טאג וואס משה איז געווען בצער. משה, איך זע נישט דער מאירי ברענגט דאס, אבער בפשטות, למשל עס שטייט, צי ער מיינט משה שמת בו, ולא שתה יין כל אותו יום, ווייל יום מיתה ודאי לא נתעסק בצרכי גופו כלל, און במילא איז א נזיר נישט מתעסק בצרכי גופו, אבער לכאורה קומט דאך צו נאך א זאך, משה האט דאך נישט געוואלט שטארבן, פארוואס טאקע? וואס איז די באוואוסטע וואס די גאנצע שקלא וטריא וואס די חילוק פון ז' אדר און ל"ג בעומר? פארוואס איז ז' ז' אדר הייסט א יום תענית, און מה שאין כן ל"ג בעומר איז א יום שמחה? רשב"י איז געווען בתכלית השמחה יענעם טאג, ער האט מגלה געווען די גרעסטע סודות התורה, און פארקערט בחד קטירא אתקטרנא, ער האט געהאלטן משה איז פארקערט, די גאנצע איז משה האט דאך נישט געוואלט, משה האט דאך געטענהט, משה האט דאך געבעטן זאך ער זאל נישט שטארבען, משה האט דאך געוואלט אריין גיין אין ארץ ישראל, משה איז געווען בצער וואס ער שטארבט, דאס איז געווען דער טאג, ס'איז נישט סתם א פעולה וואס משה, צי משה האט נישט, איך מיין דער מאירי זאגט עס נישט, מאירי זאגט, ס'איז נישט נאר א פעולה, צי ער האט נישט געטרונקען וויין יענעם טאג, צי ער איז געווען עפעס א צו פריי, ער האט געטאן א פעולה פון שמחה, ס'איז נישט געווען א פרייליכע טאג ביי משה רבינו, ס'איז געווען א צערדיגער טאג.

רעכנט מען טאקע, מען רעכנט זיך מיט דעם ענין פון יום הולדת זיינע, נאר פארוואס אין הלכה הייסט עס נאר א יום תענית מצד מת משה? זעט מען אז ז' ווייל מען זעט לויט דער גמרא און ווי תוס' איז מסביר אין ז' אדר איז געווען בפירוש א יום שמחה פארוואס איז נישט געווען בלויז א יום תענית? אקעי דא איז די פלפול נאך שטארקער איז די שאלה, די גמרא זאגט אין מגילה. כיוון שנפל פור בחדש אדר שמח המן שמחה גדולה, אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה, ולא הי' יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד, איז פון דער גמרא משמע אז דער בשבעה באדר נולד האט גובר געווען דעם בשבעה באדר מת, און עס איז געווען ונהפוך הוא דער נס פון פורים שמחה. איז דאך די שטארקע, איז די שאלה נאך שטארקער, נישט נאר פארוואס איז נישט נ פארוואס איז ער נאר נקבע געווארן אלס יום תענית? פון די גמרא זעט מען דאך אויף פארקערט אז דער ג דאס האט מכפר געווען דאס גובר געווען אויף דעם גאנצן ענין אז פון בשבעה באדר מת דער דאס וואס בשבעה באדר נולד זעט מען דאך אז יום לידת משה איז א גורם צו א יום שמחה בכל הזמנים. בפרט על פי פירוש רשי שם כדאי הוא יום הלידה שיכפר על יום המיתה, איז גאר משמע אז ס'איז נאר א יום שמחה, און די שאלה איז נישט נאר פארוואס איז עס נאר א תענית, פארוואס איז עס האט מען נישט געמאכט קיין רמז, און מ'האט נישט געמאכט עפעס א סימן אויף דעם וואס ס'איז לידת משה, די גאנצע ענין פון די גאנצער ענין פון פטירת משה וואס די גמרא זאגט דאס המן האט זיך געפרייט דער אמת איז אויף וואס האט דאס מצד דעם וואס משה איז דעמאלט געבוירן געווארן, איז דאס נתבטל געווארן דער גאנצער ענין פון דעם וואס דאס איז א יום א יום צער, א יום פון פטירת משה. ס'איז דער טאג פארקערט, וואס האט גובר געווען דעם טאג? דאס וואס איז לידת משה און דאס און דאס האט מכפר געווען על המיתה. און ווי קומט דאס איז גאר די שאלה, ס'דארף זיין נאר א יום שמחה, און להלכה ב' זאגט מען אז ז' אדר הייסט א יום תענית, נישט קיין יום שמחה. דער רבי מדייק דעם לשון, דער לשון פון רשי איז אביסל שווער צו פארשטיין, כדאי יום הלידה שיכפר על המיתה, וואס איז שיכפר טייטשט דער רבי תוריד ולהעיר משייכות פורים לכפרה, על פי מה שכתוב בתיקוני זוהר, דכפורים הוא כפורים, האט דאס א שייכות טאקע צו דעם ענין פון כפרה, וואס רשי באנוצט זיך מיטן לשון שיכפר.
דא איז רש י מרמז סודות התורה. רש י וואס איז רש י על התורה איז יינה של תורה, לשון פון אלטן רבי'ן. אין דער יענעם זעלבן היום יום איז דא אז רש י, די חילוק פון רש י אין.

דאס איז רשי מגילה, אקעי. דאס פארשטיין בהקדים דברי הגמרא, כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. ויש לברר. דער ענין פון מרבין בשמחה אין א שנה מעוברת, צי עס איז אויך באדר ראשון, אדער גאר באדר שני. יא. ער ברענגט גלייך אין שאילת יעבץ ארדער, זיי מובן געשען ביז אשכול'כע טווענטי סיקס, דער ענין פון דער ענין פון מרבים בשמחה. יא. וואו איז דער מקור אויף מרבים בשמחה? אויב יעצט דא איז נישט דאס ארט צו אריינגיין, ס'איז דא אין די אנדערע ערטער איז דא זייער אסאך וועגן דעם, וואו איז דער וואו איז דער דער הלכה מרבים בשמחה. אין שלחן ערוך בפירוש דאכט זיך מיר שטייט עס נישט. ווי ער זאגט קלאר, הובא במגן אברהם סימן תרפ ו, סימן קטן ה, כבר שקל וטריא בהטעם שלא כתבו הרמבם ולא בטור ושלחן ערוך. נישט אין רמבם ברענגט זיך אז אדר מרבים בשמחה, נישט אין טור שלחן ערוך. ראה שות חתם סופר אורח חיים סימן קס, ומה שהקשה על דבריו בנימוקי אורח חיים,

זאגט רש י, וואס הייסט משנכנס אדר? וואס איז משנכנס אדר? ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח, וואס דאס איז נאר באדר שני, און ממילא לויט דעם איז גאר איז גאר קיין שאלה נישט, ס'איז פשוט אז בשעת אז מ'זאגט מרבים בשמחה, מצד דעם וואס דאס איז דער ענין פון פורים ופסח, באלד זעהן וואס דאס מיינט איז פארשטאנדיג אז ס'איז באדר שני, ווען איז פורים? נישט באדר ראשון, ס'איז באדר שני. זאגט דער רבי יש לומר אז פון דער פירוש רשי איז ניט קיין ראיה, ואדרבה, מען קען גאר מדייק זיין להיפך. ווי אזוי? בהקדם השאלה הידועה, שאילת יעבץ. וואס איז דא רשי דא מוסיף פסח? וואס פאר א שייכות איז דא דא פסח? ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח, אדר האט א שייכות צו פסח? ס'פאראן מפרשים דער אליהו רבה וואס זאגן אז רש י איז אויסן דערמיט צו פארענטפערן פארוואס מרבים בשמחה איז נאר אין חודש אדר מצד דעם נס פורים און ניט אין חודש ניסן מצד די ניסים פון פסח, איז דעריבער רש י מוסיף ופסח אין הכי נמי אויך בניסן איז מען מרבים בשמחה מצד פסח שבו, אזוי טייטשט דער אליהו רבה די רשי, דערפאר זאגט רשי פורים ופסח. אבער ס'איז מובן אז ס'שווער אזוי איינצולערנען אין רשי, ווארום אויב רשי וויל זאגן א דבר חדש, בפרט וואס ס'איז נוגע למעשה אז אויך ניסן דארף זיין מרבים בשמחה, האט ער דאס געדארפט זאגן ברור און ניט פארלאזן זיך אז מ'וועט עס פארשטיין פון א רמז פון א ווארט. און דער רבי מדייק אין הערה טערטי וואן ווארום מדובר כמה פעמים שהלכה צריך להיאמר בלשון ברור ואפילו אם הלשון מגונה, אקעי דאס איז א מאמר המוסגר, הייסט אז רש י וויל זאגן מרבין בשמחה, פרעגסט א שאלה פארוואס נישט מרבין בשמחה אין ניסן זאגט רש י מרמז מיט דעם וואס זאגט פסח דארף ער זאגן מרבין בשמחה, דאכט זיך האט רשי געדארפט זאגן ימי ניסים היו לישראל פורים, און על דרך זה בניסן איז מצד פסח אריינגעפאלן פסח אין חודש אדר. אבער עס. אויך לפי זה האט מען דאך געדארפט מרבה זיין בשמחה אויך אין חודש כסלו מצד דעם נס חנוכה. אה. לאמיר זען וואס דאס איז. ואדרבה, וויבאלד אז חנוכה איז בלויז מדרבנן, וואס דברי סופרים צריכים חיזוק, האט מען דאך דאך געדארפט מרבה זיין בשמחה נאך מער ווי בניסן, וואס פסח איז מדברי תורה ואין צריכין חיזוק, און אפילו מער פון אדר, וואס קריאת המגילה פון פורים איז דאך ניט סתם א דרבנן נאר מדברי קבלה. חנוכה איז דאך נישט מדברי קבלה, און דאס איז מדברי סופרים, מען האט געדארפט זיכער מרבה זיין בשמחה, מצד דעם וואס דברי סופרים צריכין חיזוק. איז אנדערע לערנען אז מיטן זאגן פורים און פסח מיינט רשי אז היות ווי בחודש אדר האט זיך אנגעהויבן ימי ניסים רצופים ותכופים זה לזה נאכאנאנד, איינער נאכן צווייטן, דעריבער איז דווקא משנכנס אדר מרבין בשמחה, מה שאין כן בכסלו ווען ס'זענען ניט געווען ניסים רצופים ותכופים זה לזה, ס'איז נישט איינער נאכן צווייטן. אזוי אזוי איז דא אין שאילת יעבץ, און אזוי מרומז אויך אין חתם סופר, שאילת יעבץ דאס איז פון ר' יעקב עמדין. אבער אויך דאס פאדערט ביאור, וואס איז די שייכות סמיכות בתוכן צווישן פסח און חודש אדר, און צוליב דער סמיכות פון אדר צו פסח זאל מען שוין אין התחלת אדר מרבין זיין בשמחה, איז בעצם הייסט עס נאכן שאילת יעבץ אויך די טייטש איז דאס וואס מען איז מרבין בשמחה בחודש אדר, ווייל גלייך נאכדעם גלייך נאך פורים קומט אויך פסח, ממילא גלייך פון התחלת אדר דארף מען מרבין זיין בשמחה, זאגט מיר וואס די שייכות?

זאגט ער הרי זה דומה למשנכנס אב שפשיטא שקאי רק אליו לא על החודש שלאחר זה אז מען זאגט משנכנס פון דעם כאילו וואס דער טייטש משנכנס פון ווען עס הייבט זיך אן אדר אדער משדמ הייבט זיך אב הייבט זיך אן אדר איז מען מרבין בשמחה הייבט זיך אן אב איז מען ממעט און וואס דער טייטש משנכנס וואס איז שייכות צו ער זאגט ניין ס'איז ווייל די שאלה וואס איז שייך צו התחלת אדר זאגט איז נישט גלייך צו משנכנס אב וואס גייט נאר אויף אב ואם כוונת רשי דמרבין בשמחה קאי גם על חודש ניסן דלא כמשנכנס אב אויב רשי מיינט מרבין בשמחה משנכנס אדר מרבין בשמחה און מ'גייט מ'האלט אן מרבה זיין בשמחה אויכט אריין אין ניסן.

ער זאגט פאר ער לערנט רשי פארוואס איז מען מרבין בשמחה נאר אין אדר און נישט אין ניסן איז דאך פסח זאגט ער מיינט מיט דעם מיינט רשי זאגן פורים פסח אין הכי נמי מען דארף מרבה זיין אויכט בשמחה אויכט בניסן מצד דעם ענין פון פורים פרעגט דער רבי אויב אזוי איז כסלו אויכט זאגט ער בפשטות יש לומר כי הערה 32 כי אי אפשר שיהיה במסובב מה שאין בסיבה וואס הייסט וואס ווילסט ווילסטו זאגן אז מ'זאל מרבה זיין בשמחה בחנוכה, גם ימי חנוכה עצמם לא קבעום למשתה ושמחה, כי אם בהלל והודאה. מה שאין כן פורים שנקבע למשתה ושמחה, וואס ווילסטו זאגן אז משנכנס כסלו מרבין בשמחה, אז חנוכה אליין איז נישט ימי שמחה, דו ווילסט זאגן אלץ חנוכה איז א, בשעת דו זאגסט דאס איז א יום טוב טאג, ממילא זאל מען פון אנהויב חודש פראווען יום טוב פראווען שמחה, אז חנוכה איז לכתחילה נישט נתקן געווארן מיט משתה ושמחה נאר להלל והודאה, פורים איז טאקע נקבע למשתה ושמחה, זאגט מען אז מען זאל אננעמען דעם. און כידוע דברי הלבוש וטז וואס ער זאגט די חילוק פון דאס איז געווען א שמחה א הצלה גופנית דערפאר איז עס נישט געווען דערפאר איז עס משתה ושמחה, מה שאין כן ביי חנוכה איז נאר געווען הצלה רוחנית דערפאר איז טאקע נאר הלל והודאה. ממילא אז דאס איז דער גדר פון חנוכה און דער גדר פון פורים קענסטו זאגן משנכנס ביי פורים איז מרבין בשמחה אבער פארוואס ווי קומט עס חנוכה דאס זאגט ער ס'פאסט נישט זאגן אז דער מסובב זאל זיין נישט אין די סיבה פון חנוכה די סיבה פארוואס ווילסטו האבן זאל מרבין בשמחה מצד חנוכה אז חנוכה אליין איז נישט ימי שמחה אבל להאיר לדעת הרמבם ועוד גם חנוכה איז ימי שמחה ראה סוף שולחן ערוך נאך אין דער באוואוסטע שיחה אין חלק י' המרבין ב המרבין בשמחה המדובר בפנים משנכנס אדר ולא שמחה ומשתה, מען מיינט נישט ריבוי סעודות וכיוצא בו כבפורים, כי אם איזה שמחה שתהיה, גם שמחה בעניני הרשות, הייסט א פרייליכקייט דארף זיין צופרידן וואס איז דא איז געשען א געוויסע נס, מיינט נישט א קובע זיין ימי משתה ושמחה. און דא ברענגט ער טאקע דאס פאקט זאגט ער דלא כמו בפנים מהיעבץ

אה דער יעבץ זאגט טאקע יא. אה דאס מיינט ער. אקעי אין פנים שטייט נישט. אין פנים ברענגט ער נישט דאס. אין די הערה זאגט ער דאי משום פורים גרידא אם כן נימא נמי ניסן וכסלו. דאס הייסט אז דער יעבץ האט איז טאקע מעיר אז ס'געדארף זיין כסלו. ווייטער ווייטער פארענטפערן די צוויי שאלות וואס די רבי זאגט דא. ניין צי זעט מען אז לויטן יעבץ אף על פי אז אויכט חנוכה איז נישט נקבע געווארן מיט משתה ושמחה. יעצט זעט מען דאך אז די שמחה מיינט טאקע נישט ימי משתה ושמחה, דאס הייסט ער האט אויכעט א סברא אז מ'געדארפט אויכעט זאגן כסלו, איי חנוכה איז נישט נישט ימי משתה ושמחה, מיינט ער צו זאגן הייסט עס איזה שמחה שתהיה, ס'איז א סמוכים צו דעם ווארט פון רב'ן אז צו דער שאלה אויף חנוכה אף על פי אז ס'איז נישט, דער יעבץ ווייסט דאך אויכעט דאס. דאס איז לשון הערה.

לא נאסר יום שלפניו בתענית דדברי קבלה אין צריכין חיזוק. דא זאגט ער אויף דעם וואס ער זאגט אין פנים, אה, אין פנים זאגט ער די לשון אזוי. וואס קריאת המגילה פון פורים איז דאך ניט סתם א דרבנן נאר א דברי קבלה. איז דא א פנים איז ער מעיר אז דא איז נישט נאר מצד קריאת המגילה נאר דער יום טוב פורים בכלל. די פורים לא נאסר יום שלפניו בתענית דדברי קבלה אין צריך חיזוק מיינט מען עס נישט נאר מצד קריאת המגילה, מיינט מען עס דער טאג פון פורים איז א זאך וואס דברי קבלה אין צריך חיזוק ראה אכן אין שולחן ערוך אורח חיים שאסור להתענות לפניו בחנוכה און ראה בח, דאס איז מצד דעם וואס איז לכאורה ס'איז ביי פורים זאגט מען לא נאסר שלפניו ווייל אין צריך חיזוק, ביי חנוכה זאגט מען יא אז אסור להתענות, זעט מען דאך קלאר, זעט מען אז מען נעמט אן ביי חנוכה אדער דעם ענין אז צריכים חיזוק אף על פי אז ס'איז נישט קיין נישט נאר אף על פי עס איז מצד דעם טאקע וואס ס'איז נישט קיין דברי קבלה מצד דעם וואס אקעי. גיימער ווייטער, איז דער ביאור אין דעם, די גמרא זאגט משנכנס אדר מרבין בשמחה אז גלייך פון התחלת החדש איז מען מרבין בשמחה, הילכך בר ישראל דאית ליה דינא בהדי בהדי נכרי לישתמיט מיניה באב ולימצי נפשיה באדר סתם אויך אין אנהייב חדש דבריא מזליה, דאס הייסט וואס זאגט די גמרא? עס איז ניט נאר סתם מרבין בשמחה, דאס נוגע להלכה, נישט נישט נאר ס'איז יעצט אה יעצט גייט פרייליכע גוטע טעג ער זאגט דאך פשוט ווי מ'דארף זיך פירן להלכה א מענטש האט א דין מיט א גוי זאל ער זיך אויסדרייען פון אים אין אב און ער זאל זען פארציען דאס ביז חודש אדר אין חודש אדר אליין און שטייט נישט נמצא נפשיה באדר אפילו גלייך ווי ס'גייט חודש אדר דאס איז די זמן פארוואס ווייל דעמאלט איז בריא מזלו. אזוי זאגט די גמרא. לכאורה דער נס איז דאך געווען ב י ג אדר, היינט פארוואס דארף זיין די שמחה שוין פון התחלת אדר? כאטש אז די ביטול הגזירה פון אחשורוש איז געווען אסאך פריער ווי י ג אדר, וכמו שנאמר בחדש השלישי הוא חדש סיוון בשלשה ועשרים בו, ויכתוב בשם המלך אחשורוש ויחתום בטבעת המלך אשר נתן המלך אשר נתן המלך ליהודים להקהל ולעמוד על נפשם, איז דאך שוין אין כ ג סיוון איז בטל געווארן די גזירה. זאגסט די ביטול איז די פרעגט די רבי פרעגט א שאלה א ווען איז געווען די נס איז געווען ב י ג אדר די ביטול הגזירה איז שוין געווען דעמאלט שוין געווען איך ווייס נישט וויפיל חדשים פריער געווען אין חודש סיוון איז אויף ממה נפשך די כתיבה וחתימה איז געווען נאך בחודש השלישי. און דער בפועל וואס ביז דעמאלט איז דאס געווען מחוסר מעשה ומעשה רב, מען האט געדארפט אנקומען צו מלחמה להקהל ולעמוד על נפשם, און נקהלו היהודים בעריהם לשלוח יד במבקשי רעתם, איז נאך דעמאלט אף על פי אז ס'בטל געווארן די גזירה האט מען געדארפט האבן א מלחמה און מ'האט געדארפט זיך ראטעווען און נאך און מ'רופט זיי אן נקהלו היהודים לשלוח יד במבקשי רעתם נאך יעמאלט אף על פי שוין בטל געווארן די גזירה.

און ערשט ביי י ג אדר איז געווען די נס און בי ד נוח מאויביהם איז פארוואס טאקע משנכנס אדר נאך איידער ס'איז געווען די הצלה איז מען שוין מרבים בשמחה נישט די טייטש איז אז מען איז שוין געווען מען איז שוין געווען פארזיכערט מען איז שוין ממה נפשך אי מצד ביטול הגזירה מען איז שוין געווען פון חודש סיוון איז דאך שוין געווען פרייליך לפועל זעהט מען ניין מען קען נישט זיין פרייליך ווייל מען האט געדארפט אנקומען צו ראטעווען זיך מען האט געדארפט אנקומען צו די וואס האבן געוואלט געוואלט מלחמה און געוואלט הרג'נען אידן ס'איז דאך געווען די אזוינע.

ס'איז דאך שוין בטל געווען די גזירה, כ ג סיוון איז שוין ארויסגעשיקט געווארן די איגרות פון אחשורוש אז לשלוח יד נאר אז להקהל ולעמוד על נפשם מיטן גאן גאנצן שטורעם, וואס דארף שטיין במסירות נפש, זעט מען מ'האט געדארפט יא אנקומען, געדארפט נאך א גאנצן יאר אנקומען צו מסירות נפש ווייל ס'נאך געווען די סכנה פון גוים, און מ'זעט בקרוב די פסוקים. און אזוי איז אויך שווער וואס עס שטייט אין דער מגילה והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה אז דער גאנצער חודש איז נהפך געווארן לשמחה און מצד דעם זאגט דער ירושלמי אז אויב איינער קען ניט ווארטן אויף צו לייענען די מגילה בי ד קען ער זי לייענען מתחילת החודש ווייל כל החודש כשר לקריאת המגילה און דער רמא זאגט אויף דעם והכי נהוג ולכאורה איז דאך די הצלה געווען ערשט בי ג. און במילא וואס זאגט מען והחודש אשר נהפך להם ניט נאר און דער איז נישט נאר עפעס א לשון אויף החודש אשר נהפך להם אז דער גאנצער חודש איז נהפך געווארן ס'איז נוגע להלכה מ'מעג לייענען די מגילה יעמאלט וואס איז פארבונדן מיט חודש אדר מיט וואס איז פארבונדן מיט התחלת חודש אדר און אט די שוועריקייט ווערט פארענטפערט מיט רשי'ס לשון ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח כדלקמן. דאס גייט רשי פארענטפערן פארוואס איז עס אין מ'זאגט משנכנס אב אדר מרבין בשמחה, פארוואס הייבט זיך אן משנכנס אדר.